לזכות שטערנא שרה בת חיה רחל שתחי' ליום ההולדת שלה כ' א' מנחם אב, ולזכות ר' שניאור זלמן בן חוה לאה וזוגתו מרת שיינא בת חנה שיחיו ליום הנישואין שלהם כ' א' מנחם אב. ב חלקים משיחת י ט כסלו תשכ ה. אין עיר הנידחת געפינט מען א מאדנעם אויפטו וואס דער ראב ד שטעלט זיך אויף דערויף, און וואס דערפון פארשטייט מען דעם גאנצן אויפטו וואס עיר הנידחת טוט אויף. דער רמב ם שרייבט אז נאך דערויף ווי בית דין האט חוקר ודורש געווען אז דאס איז א עיר הנידחת איז אט דעמאלט דארף מען ערשט שיקן שני תלמידי חכמים און זיי דארפן נאכאמאל מזהיר זיין

אף על פי וואס דאס איז רובו של עיר, וויבאלד אבער אז דאס האט אויפגעטאן דער ענין פון תשובה, האט וויבאלד אז זיי האבן געטאן תשובה, האט דאס אויפגעטאן אז ס'איז געווארן אויס עיר הנידחת, נאר מ'טוט דעם דין ביחיד כל אחד ואחד בפני עצמו. וואס קומט דערפון ארויס אין פועל היפך הסברה, לכאורה אז מ'טוט תשובה דארף דאך זיין א קלענערער עונש, און דא איז דער דין פארקערט, דינה של עיר הנידחת איז בסייף, דורך דערויף וואס עשה תשובה ווי דער ראגאטשאווער טייטשט עס אפ, אז דעמאלט האט עס א דין פון א יחיד דדינו בסקילה, קומט דאך אויס אז דורך תשובה וועט ער האבן א עונש בהחמרה, נאר וואס דען מען גיבט אים א טרייסט אז אזוי וועט דער ממון זיין הפקר און מען וועט עס פארברענען, ווען מיתתו בסייף און אזוי וועט עס אנקומען צו די יורשים. וואס קומט אים ארויס ווי די גמרא זאגט אויף ריש לקיש'ן ועזבו לאחרים חילם וואס האט ער דא די נחמה און וואס האט דאס אויפגעטאן אז תמורת סייף זאל זיין מיתתו בסקילה דאס וואס ער האט געטאן תשובה איז דאך כלפי לייא פארקערט ווי ס'דארף זיין על פי שכל און דערנאך איז דאך די זעלבע קשיא וואס דער ראב ד פרעגט אז ווי אזוי קען מען זאגן אז התראה זאל מבטל זיין דעם גאנצן ענין. אז תשובה זאל מבטל זיין דעם גאנצן ענין פון התראה ומעשה, בלייבט דאך די זעלבע קשיא, ווי אזוי קען תשובה מבטל זיין דעם ענין פון עונש עיר הנידחת און איבערמאכן דאס פאר א יחיד, א דין פון יחידים? וואס איז דער חילוק פון דיני ביחידים און דער דין פון עיר הנידחת אז אזוי ווערט א יחיד ניט א מציאות בפני עצמו? דאס ווערט איין מציאות וואס די מציאות ווערט אנגערופן עיר הנידחת נאר וואס דען זי באשטייט מכמה וכמה חלקים וואס דאס זענען די רובו של עיר אדער כולו של עיר אט די אנשים וואס זיי זענען בעיר וואס איז די מציאות פון יחידים אז יעדער יחיד ווערט ניט א חלק פון דער עיר הנידחת נאר דאס איז אן עולם וענין בפני עצמו. וואס לכאורה איז ניט פארשטאנדיק וואס איז טאקע דער צירוף זיך יעדע יחיד איזך א מציאות בפני עצמו. אויף אזויפיל א מציאות בפני עצמו אז בשעת בית דין דארף שיקן זוכן אויסגעפינען דארף דאך חוקר ודורש זיין יעדער יחיד באזונדער און דערנאך ערשט איבערציילן אז דאס זאל זיין רובו של עיר לכל הפחות אדער כולו של עיר. ציילט מען דאך יעדער יחיד פאר א באזונדער חלק. און אויף אזויפיל אז מען זאגט אז בשעת ס'איז דא צופיל יחידים מערער ווי רובו של שבט איז אט דעמאלט ווערט עס אויס עיר הנידחת, און בשעת ס'איז דא ווייניגער ווי מאה קען דאס נישט ווערן קיין עיר הנידחת. זעט מען דאך אז יעדער יחיד איז פאר זיך א מציאות, און ער איז איינער, ניט ווייניגער ווי יענער און ניט מער ווי יענער. און דערנאך זאגט מען אז בשעת מ'האט איבערגעציילט און ס'איז געווארן רובו של עיר אדער כולו של עיר איז דאס נישט דער פשט אז ס'איז דא מאה יחידים נאר ס'איז דער פשט אז ס'איז דא איין מציאות וואס זי ווערט עיר הנידחת. נאר אט דאס איז דער אויפטו פון אידן וואס מצד דערויף וואס אידן זענען דאך דער נשמה עיקר והגוף טפל. וואס מצד דערויף איז דא ביי אידן א שייכות פון צירוף, מה שאין כן ביי בני נח איז כל יחיד בפני עצמו ניטא דער ענין פון צירוף אז דאס זאל ווערן א קהל, דער ענין פון קהל איז דאס דא דווקא ביי אידן, וואס קהל איז דאס א מציאות, וואס דאס איז איין מציאות, ניט א מציאות פון שישים ריבוא יחידים, נאר דאס איז איין מציאות וואס ווערט אנגערופן קהל.

וואס איז טאקע דער ביאור פארוואס קענען אידן זיך מצטרף זיין און גוים ניט? איז דאס פשוט מצד ווי ער זאגט אין חומש אז חלק הוי' להם בנוגע צו אומות העולם איז הפרידם מאחדותו, מה שאין כן אידן זיינען דאך די די וואס וועלכע מען זאגט אז זיי זיינען גוי אחד בארץ. נאר וואס דען דאס איז אן אחדות בכח. און דערנאך דורך דערויף וואס מ'איז זיך מצרף ווערט דאס ארויסגענומען די אחדות פון כח און דאס קומט אראפ בפועל אויף אזויפיל אז דאס ווערט ביז א איין מציאות אז ס'איז נישט שייך עס צו מחלק זיין ראשיכם באזונדער און שואב מימיך וחוטב עציך ושואב מימיך באזונדער נאר דאס ווערט כאחדים ממש ווי דער אלטער רבי זאגט אויף דערויף דעם לשון וואס דאס איז אויך די שני עניינים וואס איז דא ביי אידן בנוגע לכמה הלכות א ענין פון קרבן ציבור וואס מען ברענגט איין קרבן אויף אלע אידן און ס'האט א דין ווי א קרבן פון איין מציאות און ס'דא אזוינע עניינים ווי עס בפרט נאך ווי אידן געפינען זיך בגלות איז דאך אט דעמאלט אין נחלת בבל ניטא די מציאות פון ציבור אין בבל מיט אט כמה פרטים וואס דארטן קען דאס נישט זיין דער ענין הצירוף ביז וואנעט עס זאל ווערן איין מציאות אן קיין פירוד וואס דערפאר ביי גוים איז דאס נישט שייך איז ווי קומען זיי צו אחדות הפשוטה ס'איז דאך א זה לעומת זה עשה אלוקים ס'דארף דאך זיין די מציאות פון בחירה חופשית. איז ווי דאס איז אין צד הקדושה האט מען געדארפט געבן אן אזא מין אפשריות אין דעם צד דלעומת זה וואס איז דערפאר זעט מען אין אנדערע עניינים איז דאס ניטא בשעת ס'רעדט זיך אין קדושה אין דעם ענין פון אמונה בשם אחד וואס אין לעומת זה איז דאס דער ענין פון עבודה זרה איז אט דא האט מען געדארפט געבן די מציאות פון צירוף כלשהו צירוף כמה יחידים נפרדים אז זיי זאלן ווערן ווי איין מציאות. לכאורה דאס רעדט זיך דאך וועגן א ענין פון עבודה זרה וואס דאס איז תכלית הפירוד. איז אמת טאקע מצד עצמה איז דאס תכלית הפירוד, און מען דארף אבער האבן בחירה חופשית. ממילא מוז זיין נתתי לפניך את החיים ואת הטוב און אזוי אויך דעם היפך.

איז אמת טאקע ס'איז א כלל בכל התורה כולה אז לאחר מעשה העלפט נישט קיין תשובה, און ווי דער נודע ביהודה איז מבאר דער טעם אז האדם יראה לעיניים, מען קען זיך נישט פארלאזן וואס ס'טוט זיך צי די תשובה איז געווען לאמיתתו צי ווי ס'דארף צו זיין צי נישט ווי ס'דארף צו זיין, נאר די תורה גיבט א דין און דערנאך קען מען זיך נישט פארלאזן אויף עניינים שבמחשבה. במה דברים אמורים אין די עניינים וואס זיי זיינען ניט פארבונדן מיט מחשבה, אט דאס וואס איז דא דער צירוף כל היחידים כולם אז זיי ווערן איין מציאות איז דאס ניט מצד דעם ענין שבגלוי שמעשה שבדבר ווארום אין די גוף איז איז א גוף פון א אידן א מציאות פון א אידן ווי מען זעט אז האדם יראה לעיניים איז די זעלבע מציאות פון להבדיל פון ניט קיין אידן אט דאס וואס מען זאגט אז ביי אידן קען ווערן דער צירוף ביז ס'ווערט איין מציאות פון עיר הנידחת, דאס איז מצד נשמתו און מצד המחשבה שלו, און נאך טיפער ווי מער נשמה און נאך העכער פון מחשבה, וואס אין דערויף קען מבטל זיין תשובה וויבאלד אז די תשובה קומט אראפ ווייניגסטנס אין דיבור, וואס דאס גיט אן אחיזה צו פנימיות הנשמה מיט די כוחות גלויים שבנפש וואס דארט איז שייך דער ענין העונש וואס דערמיט איז אויכעט פארשטאנדיג אז ס'ניט דער פירוש אז מ'מאכט דעם ענין זיינעם א שווערערן דאס איז א מציאות חדשה בשעת ס'איז געווען א מציאות פון כמה וכמה יחידים און אז סנהדרין של שבעים ואחד האט דאס געציילט. אָט דעמאָלט מאַכט אויף פֿאַר די סנהדרין אַ מציאות חדשה, פּנים חדשות באין לכאן. וואָס וואָס איז די פּנים חדשות? עיר הנידחת מיט באַזונדערע גדרים, באַזונדערע עונשים און באַזונדערע הנהגות. בשעת דערנאָך קומט אַ פּעולה, וואָס די סנהדרין האָט געשיקט שני תלמידי חכמים, און ער האָט במחשבה וואָס איז נתגלה אַראָפּגעקומען דערנאָך אין כּוחות גלויים, האט דאס מבטל געווען אט דעם צירוף ווערט אן אנדער פנים חדשות וואס ווערט א נייער דין מיט א נייער ענין מיט א נייעם ענין של עונש דאס איז ניט מ'האט איבערגעביטן מקלה לחמורה אדער מחמורה לקלה דאס ווערט א מציאות חדשה.